שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

אבער די היינטיגע פייערונג און די ווערטער פון נשיא המדינה באשטעטיגן אז דער אז דא ווערט פארטיילט דער נאבעלסטער פרייז פאר פארדינסטפולע שעפערישע פערזענליכקייטן. און פאר אונז פערזענליך האט זיך דער אוונט נאך נישט געהאט געענדיגט, מען איז אוועק אין דער קינסטלערישער הויז פון יאסל בערגנער, ארום א הונדערט מענטשן האבן זיך אהין פאיאוועט,

רחל ראוויטש האט געזאגט א ווארט וואס איך וואלט געוואלט מאכן באמערקן וועגן דעם. זי האט זיך אויסגעדריקט אז אימיצער האט געזאגט ער געדענקט נישט ווער, דאס איז די נאבעלסטע פרעמיע וואס איז געגעבן געווארן, שלום ראזנפעלד. וועגן דעם האב איך געוואלט באמערקן סיי ווי סיי. מיר ווייסן וועגן פארשידענע פרעמיעס. מיר ווייסן לאמיר זאגן וועגן דער סאמע פאפולערסטע פרעמיע אויף דער וועלט. נאבעל פרייז. מיר ווייסן אבער אויך אז דארטן ביי די נאבעל פרייז שפילט אפטמאל א גאנץ היפשע ראל פאליטיק, אפטמאל, אפשר אפילו אין בעסטן אופן אבער אלץ פאליטיק. איין מאל דארף מען האבן אינזינען סאוועט רוסלאנד, א צווייט מאל דארף מען האבן אינזינען נארוועגיע, א דריט מאל אן אנדער לאנד, עפעס איינמאל האט מען געהאט אינזינען ישראל, כ'ווייס ניט וואזוי ס'איז געווארן. מ'האט געגעבן א אידישן העברעישן שרייבער די פרעמיע, אבער עס שפילט א ראל דארטן פאליטיק, צו מען וויל און צו מען וויל נישט. דא איז קלאר ווי דער טאג אז ווען שזר דער נשיא פון ישראל האט גערעדט וועגן ראוויטשן האט ער קיין פאליטיק אינזינען נישט געהאט, ער ווייס אז פאר מדינת ישראל קען דערפון קיין באזונדערע טובה נישט ארויסקומען. ס'קען ארויסקומען א טובה פאר אידיש, ממילא פאר מדינת ישראל און ממילא פאר אונז אלעמען, אבער קיין פאליטישע טובה נישט, און קיין קאנאנען מיט קיין עראפלאנען, פארשידענע מיט זייערע נעמען וואס איך געדענק נישט איצטער, אויף דעם פעלד וועט קיין טובה פאר ישראל פון דער פרעמיע נישט ארויסקומען. אזוי אז די פרעמיע איז געוועזן די העכסטע אויסצייכנונג וואס קען זיין, אינגאנצן פריי פון פאליטיק, א פרעמיע לשמה, א הונדערט פראצענטיגע פרעמיע לשמה. נו, איך האב איצט די זייער און זייער איינגענעמע אויפגאבע. פארשטעלן פאר אייך דעם גאסט פון דעם היינטיגן אוונט, און איר דערווארט דאך ניט אז איך זאל אים ווידער אמאל נעמען און אים פארשטעלן פון דאס ניי, יעדער איינער האט אים געפרואווט היינט פארשטעלן, און זיך מען האט אים פארגעשטעלט זייער פיין, אויף א פיינעם אופן, האב איך געלערנט אמאל פון דער טעלעוויזיע, אז ווען ניקסאן דארף רעדן, זאגט מען לעידיס ענד דזשענטלמען, מיסטער ניקסאן.

איך האב געמאכט א מנהג שוין לאנגע יארן ווען איך דארף אויפטרעטן ערגעץ אויפשרייבן פריער דאס פאפירל פארוואס ס'איז א חשבון כדי צו קענען לערנען איז גענוג צוויי און צוואַנציק אדער פויליש צוויי און דרײַסיק אותיות אבער אזוי פארלאזן זיך אויפן זיכרון קען מען נישט

איר ווייסט שוין אז דער אווענט איז איינגעארדנט געווארן פון נאצינאלן קאמיטעט פאר אידיש, און עס וואלט געוועזן נישט רעכט אז מען זאל נישט הערן א ווארט פונעם פארזיצער פון דאזיגן קאמיטעט, און דאס איז פראפעסאר ארטור לערמער.
טייערע חברים, פריינט, די וואס האבן איינגעארדנט דעם היינטיגן אוונט האבן שטארק איבער אים געציטערט, ערשטנס האבן מיר געטראכט, אז מיר קענען נישט איינלאדן פיל, מיר מוזן קלויבן, און ווען מען קלויבט אין מאנטריאל, די וואס ווילן קומען באגעגענען די ראוויטשעס, איז עס זייער א שווערע הלכה, ווייל איך בין זיכער אז ווען די ווענט וואלטן געווען אויסגעברייטערט און א ריזן זאל וואלט היינט געווען פול פול מיט א טיפן ווארעמען געפיל וואס מיר האבן שוין געזען ביי פארשיידענע געלעגנהייטן דא אין מאנטריאל, איז דאס געווען די ערשטע זאך, ווי וועט מען דאס קענען עפעס מאכן? די צווייטע איז געווען וואס וועלן מיר טון מיט דעם פראגראם? מען האט אונז אנגעזאגט אז די אידישע פאלקס-ביבליאטעק גרייט זיך צו א גרויסן אווענט אין הארבסט, און מיר זענען נאטירליך זייער צופרידן, ווי מיר ווילן נישט אז די באגעגעניש זאל זיין א צווייטע אויפלאגע, א ערב-אויפלאגע פון יענעם גרויסן אווענט. וואס טוט מען אבער? קען מען עפעס מאכן אן אוונט וואו מ'זאל זיך נאר באגעגענען און רעדן שטום לשון צו זיך? קען מען קען מען, און איך בין זיכער אז מיר וואלטן אלע זיך געהאט אסאך צו זאגן וועגן דעם וואס מיר האבן היינט געפילט און געטראכט. אבער פונדעסטוועגן קען מען עס דאך פארט נישט מאכן, און מען מוז דאך רעדן, איז וויאזוי מאכט מען דאס? קיין עיני הרע אונזערע רעדנער, אונזערע שרייבער רעדן גאנץ זייער געשמאק, אפט נישט נאר אין. איכות, נאר פון צייט צו צייט אויך אין כמות, און וואס טוט מען, ווי אזוי גיבט מען אלע א מעגליכקייט זיך אויסדריקן, עפעס צו זאגן, און איצטער אז מיר האלטן ביים סוף פון אוונט, און מיר האבן געהערט אזויפיל וואונדערבארע אויסדרוקן פון טיפע געפילן, און אז זיי זענען געווען טאקע בצמצום, טאקע פון הארצן און נישט ווי אן אנאליז, ווי א פאעטישער אנאליז, נאר דער עיקר געצילט און מיט רעכט געצילט טאקע צו דער פערזענליכקייט פון אונזערע ביידע געסט, איך שטרייך אונטער ביידע, ווייל כאטש רחל האט נישט באקומען די פרעמיע ווייסן מיר וואס פאר א ראל רחל שפילט אין לעבן פון ראוויטשן, און ווער ווייסט צו עס וואלט מעגליך געווען אז די דאזיגע פרעמיע זאל טאקע אויסגעטיילט ווערן ווען עס וואלט נישט געווען אט די ווארימע האנט, די פלייצע, די שוואכע פלייצע וואס גיבט אזויפיל כח צו אז חבר ראוויטש זאל קענען שרייבן

אז מיר האבן אז אונזערע דערווארטונגען אז פון דעסטוועגן וועט אונז געלונגען אויף אט דעם אופן ווי ער איז דורכגעגאנגען אז די דערווארטונגען וועלן זענען פארט געווען בארעכטיגטע. אוודאי איז דאס אין א גאר גרויסער מאס א רעזולטאט פון דעם אריינפיר פון אונזער חשוב'ן פארזיצער היינט אין אוונט. זיכער איז דער טאן געווען אזא, דער קאמער טאן, וואס האט אונז געהאלפן אלעמען אויסצודריקן אונזער געמיט, אונזער שטימונג אין שייכות מיט זייער אומקערן זיך צוריק אין מאנטרעאל. און איך וויל זאגן אז ביי דער דאזיגער געלעגנהייט איז עפעס איז מקויים געווארן, איז דערגרייכט געווארן א וויכטיגער ציל וואס מיר האבן זיך געשטעלט ווען מיר האבן דעם אוונט פארטראכט. אט זענען זיי דאך ערשט אראפ פון עראפלאן און געפלויגן זענען זיי גאנץ לאנג געקומען גאנץ פארמאטערטע, ס'איז נאך נישט, זיי האבן זיכער נאך נישט באוויזן זיך אויסצורוען, מילא מיט דער צייט האבן זיי זיך זיכער נאך נישט צוגעפאסט צום איצטיגן זייגער, צום היינטיגן זייגער אינגאנצן, און ווי מאכט, פארוואס זאלן מיר אזוי שנעל אראנזשירן אט דעם קבלת-פנים? און דער געפיל ביי אונז איז געווען אז דווקא דערפאר, ווייל ס'איז אזוי פריש, ווארום אייגנטליך האבן מיר דאך מיטגעלעבט מיט זייער איבערלעבונגען דארט אין תל אביב, אסאך טעלעגראמעס זענען געשיקט געווארן, זיי האבן געפילט אז זיי זענען, זיי האבן דא אין מאנטריאל, אן א שיעור פריינט, סיי ארגאניזאציעס סיי יחידים וואס האבן אזוי באמת טיף דורכגעלעבט און איבערגעלעבט די דאזיגע געשעעניש. מיר האבן געוואוסט אז ווען מען קערט זיך אום צוריק פון א פייערונג וואס האט געצויגן צוועלף הונדערט מענטשן אין תל אביב אין זאל פון דער הבימה, איז וועלן מיר דא אין א קליינער מסיבה, אויב מיר קענען נישט פארמעסטן זיך, קענען מיר אבער יא באקומען דעם גרוס וואס עס האט רחל אזוי פיין איבערגעגעבן. דעם אָטעם פֿון, פֿון יענער גרױסער געשעעניש. איך װיל זאָגן, מיר האָבן הײַנט אױסגעדריקט אָנערקענונג די ראַװיטשעס. מיר האָבן הײַנט אַזױ אונטערגעשטראָכן די גרױסקײט פֿון דער פּערזענלעכקײט פֿונעם קינסטלער ראַװיטש. אָבער מיר דוכט זיך, אַז עס קומט אַ גראַטולאַציע, אַ גרױסע דעם מאַנגער־פֿאָנד וואס ער האט זיך באמת דערטראכט צו דעם אז ראוויטש זאל באקומען דעם פרייז, ווארום וואס האט נאך געקענט מער אונטערשטרייכן די אידענטיפיקאציע צווישן אידישע ליטעראטור צווישן דער עפאכע וואס איז אזוי בלוטיג פארשניטן געווארן און דעם גאנג ווייטער אין לעבן, דאס אויסהאלטן און איבערהאלטן איבער אלע טראגיזמען. אוודאי האט ראוויטש געוויינט ווען ס'איז געקומען א דעלעגאציע פון פוילן, אבער ראוויטש איז נישט געפאלן ביי זיך, און ער איז געבליבן טעטיג, טעטיג ווי א קולטור טוער דעמאלס אין פאלקס אוניווערזיטעט, ער איז געבליבן מיט אונז ביי אלע וויכטיגע אונטערנעמונגען און וויכטיגע פארמעסטונגען וואס מיר האבן.

און זיין נאמען און ביישטייער גיט אונז די וואס ווארעמען זיך ביי דער אידישער קולטור גרויס און פיל כוחות, ווארום וואס האבן מיר אייגנטליך ווי א נאציאנאלער קאמיטעט פון אידיש דער עיקר צו ברענגען צו דער אידישער עפנטליכקייט? דאס גרעסטע וואס מיר פארמאגן איז די אידישע ליטעראטור, און אין דער דאזיגער ליטעראטור, האט ראוויטש אריינגעשריבן א בלאט וואס איך בין איבערצייגט וועט נישט נאר געליינט ווערן, אפשר קען מען נישט זיין אזוי זיכער ווי אונזער גוטער פריינט דאקטער לעווין איז דא געווען, ווייל עס פארלאנגט אן א שיעור אנשטרענגונג און פארשטענדעניש פון די וועלכע האבן עס נאכנישט, אבער איך בין זיכער אז מעט ראוויטשן שטודירן. מעט זיך פארטיפן ווארום ער האט דאן אין יענער צייט ווען מיר אין פוילן, פיל פון אייך וואס זענען דאן געווען וועלן געדענקען, זענען געווען אין סאמע מיטן פון שטורם און דראנג פעריאד, ווען מ'האט גערעדט וועגן רעוואלוציע וועגן דאס לויטערסטע אין דער וועלט, דאן איז ראוויטש ארויס מיט א דראמע בלוט אויף דער פאן און איך געדענק ווי מען האט אים געהאלטן אין איין אטאקירן, ער וויל איינהאלטן דעם גאנג פון דער געשיכטע, ראוויטש איז דאן געשטאנען פיל פיל העכער פון אט דער באנעמונג, פון די אהנונגען וואס פיל פון אונז האבן געהאט, ער האט. אריינגעשריבן אין דער אידישער ליטעראטור, נישט נאר א ריזיג בלאט פון ריין קינסטלערישן שטאנדפונקט, ער האט איר פארטיפט, ער האט איר אויפגעהויבן, עס זענען פאראנען קינסטלער וואס זענען גוט באקאנט און פארט מיט דער צייט בלייבט זייער ווייניג, אבער איך האב דאס טיפע געפיל אז ראוויטשן וועט מען לערנען און זיך פארטיפן, און נישט נאר ביי אידן, ווייל מען דארף ערשט באמת שטודירן, עס וועט נאך קומען, עס וועט קומען די צייט ווען מען וועט זיך דערקענען נישט נאר אויף דער הויך, אויף דער מדריגה, אויף דעם צוטראג צו דער אידישער ליטעראטור ווי אזא,

טיפקייט און צארטקייט, אז מיר אלע ווען מיר בעגעגענען זיך מיט זיין פנים אל פנים, מיט זיין שאפן, און אויך מיט אים פערזענליך, דערשפירן מיר דעם יום טוב פון יצירה, עס איז עפעס דא אין דעם קדושה'דיג, און אין דעם פרט האבן מיר געפילט אז מיר טארן נישט דורכלאזן דעם מאמענט פון פרישקייט, ווען מיר האבן זיך ערשט אומגעקערט, און דוכט זיך מיר אז ס'איז אונז געלונגען אנצושלאגן אזא טאן וואס וועט אונז שטארקן און די ראוויטשעס שטארקן.
א דאנק חבר לערנער. און איצט האבן מיר געענדיגט דעם אוונט, און דא איז מען גרייט פאר אונז מיט קאווע, זענט איר אלע פארבעטן צו יענעם טיש.
גוט נאכט.
די ראוויטשעס מקבל פנים זיין, לאמיר אלע אינאיינעם, לאמיר אלע אינאיינעם טרינקען א גלעזעלע טיי. לאמיר אלע אינאיינעם, לאמיר אלע אינאיינעם, טרינקען א גלעזעלע טיי.
איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט